מען האלט די גמרא דף ס"ח, מען הייבט אן פינף שורות פון אויבן, מען האט אפגעלאזט אין די פריערדיגע דף ס"ז עמוד ב' האט מען געזעהן די שיטה פון רב, און אזוי האלט אויך רבא, אז טאמער איינער האט עפעס גע'גנב'עט און די בעלים האט מייאש געווען, איז יאוש קונה, און די גנב איז קונה די חפץ, און יעצט איז חל אויף אים א חיוב תשלומי דמים, אבער די חפץ געהערט פאר אים, און ממילא טאמער ער איז טובח און מוכר נאך די יאוש וואלט ער נישט געווען מחויב ד' וה', ווייל שלו הוא טובח און שלו הוא מוכר. זאגט די גמרא תא שמע, שטייט אין פסוק וטבחו או מכרו, איז מה טביחה שאינה חוזרת, אף מכירה שאינה חוזרת, אזוי ווי נאך טביחה איז די חפץ קען נישט חוזר זיין צו די בעלים, ס'איז דאך שוין גע'שחט'ן, ס'איז דאך שוין טויט, איז מכירה איז מען מחויב אזא סארט מכירה וואס איז דומה צו טביחה שאינה חוזרת, אז ס'איז א מכירה גמירה, ווי די לוקח איז דאס קונה און ממילא גייט עס נישט צוריק צו די בעלים. איז פרעגט די גמרא, אימת, וואס רעדט מען דא? ווען איז געווען די מכירה? אילימא לפני יאוש, טאמער די גנב האט גע'גנב'עט און קודם יאוש האט ער מוכר געווען, דעמאלטס אמאי אינה חוזרת? אזא מכירה פארוואס הייסט עס א מכירה שאינה חוזרת? ס'איז דאך נישט דא קיין יאוש, סך הכל דא שינוי רשות, און שינוי רשות אליין איז נישט קונה, איז דאס קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען מרשות בעלים, איז פארוואס זאל מען זיין מחויב ד' וה'? דאס איז נישט קיין מכירה שאינה חוזרת, אלא נאר ס'מוז זיך רעדן די מכירה איז געווען לאחר יאוש, ממילא איז דא א ייאוש מיט א שינוי רשות, וועגן דעם איז די לוקח קונה, דאס איז א מכירה שאינה חוזרת. פרעגט די גמרא, אבער ואי סלקא דעתך קניא, לויט רב אז ייאוש קונה, און דו זאגסט מיר אז ער האט עס פארקויפט לאחר ייאוש, אמאי משלם ד' וה', טאמער ייאוש קונה קומט אויס שלו הוא טובח שלו הוא מוכר, די מכירה איז אויף זיינס א חפץ, בכהאי גוונא נישט דא קיין חיוב ד' וה'. זאגט די גמרא לעולם ער האט עס פארקויפט לפני יאוש ווייל לאחר יאוש ביסטו גערעכט לויט רב איז נישט דא קיין ד' וה' איז ווען איז דא ד' וה' ווען עס פארקויפט פאר יאוש איי האט מען פארקויפט פאר יאוש וויאזוי שטימט עס מיט די ברייתא די ברייתא זאגט מען דארף האבן א מכירה שאינה חוזרת און די מכירה איז דאך נישט קיין מכירה גמירה ווייל עס איז לפני יאוש זאגט די גמרא די ברייתא האט נישט געמיינט א מכירה שאינה חוזרת

אהנו מעשיו, אפילו א מכירה וואס די לוקח איז נישט קונה, ביסטו אויך מחויב ד' וה', אבער ס'מוז על כל פנים זיין א מכירה גמירה, לאפוקי א מכירה לשלושים יום, טאמער ער האט נאר פארקויפט, איך פארקויף עס דיר פאר שלושים יום, און נאך שלושים יום קומט עס צוריק, אזא מכירה איז נישט קיין מכירה, ס'איז א שכירות, און די תורה האט נאר מחייב געווען ד' וה' או מכרו, נישט אויף אזא סארט מכירה וואס איז דומה צו א שכירות. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, מיתיבי. ס'דא א ברייתא דא מיט דריי ציורים, גנב, ובא אחר וגנבו, ס'קומט א גנב, ער גנב'עט א בהמה, נאכדעם קומט א צווייטע גנב וואס גונב מן הגנב, און די הלכה איז, הראשון, דער גנב ראשון משלם תשלומי כפל צו די בעלים, והשני, און דער גנב וואס האט געגנב'עט מן הגנב, אינו משלם אלא קרן בלבד, ער מוז נאר צאלען קרן, ווייל די הלכה איז, כפל צאלט מען וגנב מבית האיש, ווען ס'איז נגנב מבית בעלים, דא וויבאלד ס'איז נגנב מבית הגנב איז דאס נתמעט פון כפל. דאס איז די ערשטע פאל. צווייטע פאל, גנב ומכר, איינער האט עפעס גע'גנב'עט, נאכדעם האט ער עס פארקויפט פאר א לוקח, ובא אחר וגנבו, א צווייטער גנב האט עס גענומען פון די לוקח, הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ווייל ער איז א גנב ומכר, שטייט אין די תורה או מכרו צאלט מען ד' וה'. והשני וואס האט גע'גנב'ט פון די לוקח משלם תשלומי כפל, ער דארף צאלען כפל צו די לוקח. וויבאלד די לוקח האט עס קונה געווען בשינוי רשות, באלאנגט עס צו אים, און דער וואס גנב'ט פון אים מוז אים צאלען כפל. דריטע פאל זאגט די ברייתא, גנב וטבח, איינער האט געגנבעט און נאכדעם שעכט ער, ובא אחר וגנבו, איינער האט געגנבעט פון די גנב די בהמה המתה, הראשון משלם תשלימי ד' וה' אלץ גנב וטבח, והשני אינו משלם תשלימי כפל, אלא קרן בלבד, ער מוז נאר צאלען כפל, ער מוז נאר צאלען קרן נישט כפל. שאלה איז, די גמרא וועט באלד פרעגן אז לכאורה טאמער עס איז טבח איז דאך דא א שינוי מעשה, האט ער עס קונה געווען פארוואס זאל מען נישט צאלן קיין כפל, וועט מען זען באלד אין די גמרא. זאגט די גמרא, קתני מיהא, מציעתא, אין די מיטעלסטע פאל זאגט די ברייתא, גנב ומכר, ובא אחר וגנבו פון די לוקח, הראשון משלם תשלימי ד' וה' אלץ מכרו, והשני משלם תשלימי כפל צו די לוקח. פרעגט די גמרא אימת, ווען האט די גנב ראשון פארקויפט די בהמה? אילימא ער האט עס פארקויפט לפני יאוש, איז דאמאלטס שני אמאי משלם תשלומי כפל, פארוואס די גונב מן הלוקח דארף צאלן כפל? טאמער די ערשטע האט קיינמאל נישט געהאט קיין יאוש, קומט אויס אז די לוקח האט עס קיינמאל נישט קונה געווען. די לוקח סך הכל האט נאר א שינוי רשות, ס'איז געגאנגען פון רשות לוקח צו די רשות, פון די רשות גנב צו די רשות לוקח, אבער קיין ייאוש איז נישט געווען, איז אמאי משלם תשלומי כפל, שינוי רשות בלא ייאוש מי איכא למאן דאמר דקני, קיינער האלט נישט אז שינוי רשות אליין איז מען קונה, אויב אזוי האט די לוקח קיינמאל נישט קונה געווען, איז די גנב פון די לוקח הייסט נישט קיין וגנב מבית האיש, איז פארוואס איז ער מחויב כפל? אלא פשיטא מוז זיין אז דער גנב ראשון האט עס פארקויפט לאחר יאוש, און ממילא וויבאלד ס'איז געווען יאוש מיט שינוי רשות באלאנגט עס צו די לוקח, יעצט הגונב מן הלוקח מוז צאלן כפל. פרעגט די גמרא, לויט רב ואי סלקא דעתך יאוש קונה, איז אויב אזוי אמאי משלם תשלומי ד' וה', פארוואס דארף די גנב ראשון צאלן די בעלים ד' וה' פאר די מכירה, טאמער ער האט עס פארקויפט נאך יאוש ווי מען זאגט יעצט, ווייל נאר נאך יאוש איז שייך אז מען זאל צאלן כפל צו די לוקח, איז דעמאלטס וועמענס חפץ האט ער פארקויפט, דידיה הוא דזבין, טאמער ער האט עס פארקויפט לאחר יאוש איז דאך די בהמה זיינס, ער איז מחיוב צו צאלן דמים, איז אויב אזוי דידיה הוא דזבין, פארוואס דארף מען צאלן ד' וה'. ותו, טאמער ער האט עס פארקויפט לאחר יאוש איז שווער די רישא אויך. דקתני רישא גנב ובא אחר וגנבו, ראשון משלם תשלומי כפל והשני אינו משלם אלא קרן. מכדי, האסט דאך יעצט געזאגט אז ס'רעדט זיך אז ער האט עס פארקויפט לאחר יאוש קיימינן. ואי סלקא דעתך יאוש קונה, איז אויב אזוי שני אמאי אינו משלם אלא קרן. טאמער די גנב ראשון האט קונה געווען דורך יאוש, לויט רב אז יאוש קונה איז נאכדעם די גנב שני וואס גנב'עט פון די גנב ראשון הייסט עס געגנב'עט פון די בעלים נישט פון די גנב ווייל די גנב האט עס יעצט קונה געווען על ידי יאוש ווערט ער די בעלים זאל די שני וואס גנב'עט פון די גנב מחיוב זיין כפל אויך איז שני אמאי אינו משלם אלא קרן אלא לאו מוז זיין וויבאלד אונז מוז מען מוקים זיין די ברייתא אז די מכירה איז געווען לאחר יאוש איז מוכרח שמע מינה יאוש לא קני אז יאוש איז נישט קונה, און ממילא די גונב מן הגנב הייסט נישט וגונב מבית האיש, ווייל די גנב איז נישט די בעלים, און די זעלבע זאך וויבאלד יאוש איז נישט קונה, איז אפילו ווען ער פארקויפט עס לאחר יאוש, איז די גנב מחיוב ד' וה', ווייל ס'איז נישט זיין בהמה, איז א ראיה אז יאוש לא קני, וקשיא לרב. אמר רבא ותסברא הא מתרצתא היא דו מיינסט אז די ברייתא איז א ברייתא מען קען פרעגן פון די ברייתא קשיות, דו מיינסט אז די ברייתא שטימט, טאמער מען לערנט נישט ווי רב שטימט יא די ברייתא? סיי ווי סיי די ברייתא מוז מען עפעס מגיה זיין, ואלא דקתני סיפא, די לעצטע פאל אין די ברייתא איז געווען, גנב וטבח, ובא אחר וגנבו נאך די טביחה, איז ראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ושני אינו משלם אלא קרן? פארוואס פארוואס איז די שני נאר משלם קרן? ומי איכא למאן דאמר שינוי מעשה לא קני? די ראשון האט דאך געמאכט א טביחה, טביחה לכל הדעות איז א שינוי מעשה, אין לך שינוי מעשה גדול מזה ער האט דאך געהארגעט די בהמה, אויב אזוי האט די גנב ראשון קונה געווען בשינוי מעשה, איז די צווייטע וואס גנב'עט פון די גנב ראשון הייסט עס ער גנב'עט פון די בעלים, איז פארוואס איז ער מחיוב נאר קרן, וואלט געדארפט זיין מחיוב כפל אויך? איז בהכרח מוז מען עפעס מתרץ זיין דא די ברייתא, איינמאל מען קען מתרץ זיין די ברייתא מיישב צו זיין די סיפא, איז אויב אזוי קען מען סתם אזוי מיישב זיין דא די ברייתא ס'זאל נישט זיין קיין קשיא אויף רב, איז גיט די גמרא דא פארשידענע תירוצים, ענטפערט די גמרא אלא לעולם כולה לפני יאוש, די גאנצע ברייתא רעדט זיך לעולם אז ער האט עס פארקויפט לפני יאוש, ווייל אין הכי נמי לויט רב טאמער ער האט עס פארקויפט לאחר יאוש איז נישט דא קיין ד' וה' שלו הוא מוכר, נאר דא רעדט מען אז ער האט עס פארקויפט לפני יאוש, איז דאך געווען שווער די די די די איז דאך געווען שווער די מציעתא מיט די סיפא, פארוואס ביי גנב ומכר און נאכדעם איינער גנב'עט פון די לוקח מוז די גונב פון די לוקח צאלן די לוקח כפל, פארוואס טאמער ס'איז לפני יאוש האט די לוקח נאר געמאכט שינוי רשות האט ער עס נישט קונה געווען, איז פארוואס מוז די גנב פון די לוקח צאלן כפל ס'איז דאך נישט זיינס? איז זאגט די גמרא.

ווייל וויבאלד ער האט עס פארקויפט קודם ייאוש מילא איז נישט שלו הוא מוכר ס'באלאנגט דאך צו די בעלים איז דא א חיוב ד' וה' והשני אינו משלם אלא קרן מ'האט מגיה געווען נישט אז השני משלם כפל ניין השני אינו משלם אלא קרן ווייל וויבאלד ס'איז נישט דא קיין ייאוש ס'איז נאר דא שינוי רשות באלאנגט עס נישט צו די לוקח און וועגן דעם די גונב מן הלוקח דארף נישט צאלן קיין כפל דשינוי רשות בלא ייאוש לא קני.

אפילו איך האלט יאוש איין, עס האט נישט מיט יאוש, דכולי עלמא שינוי מעשה איז קונה, איז והגם ס'נישט געווען דא קיין יאוש, אבער ס'איז דאך געווען שינוי מעשה, ממילא באלאנגט עס יעצט, נאך די טביחה באלאנגט עס צו די גנב, איז די גונב פון די גנב לאחר טביחה, וועט מוזען צאלען כפל, ווייל די גנב איז יעצט די בעלים. דאס איז איין תירוץ. רב פפא אמר, לעולם לא תיפוך, מען דארף נישט מהפך זיין די גירסא, מען קען נאך אלץ גורס זיין ווי פריער, אז אין די מציעתא די הלכה איז די גונב מן הלוקח צאלט יא כפל, און די סיפא ביי די גונב פון די טובח צאלט נישט כפל, און איז דאך שווער די סיפא, לכאורה אין די סיפא שטייט דאך אז נאך טביחה די גונב מוז נישט צאלען קיין כפל פארוואס נישט לכאורה ס'דאך א שינוי מעשה די טביחה איז א שינוי מעשה זאל ער מוזן צאלען כפל צו די גנב תירוץ איז סיפא בית שמאי היא סיפא גייט אליבא דבית שמאי דאמרי אונז האבן דאך געזעהן פריער אז בית שמאי האלט שינוי במקומו עומד בית שמאי האט דאך געהאלטן איינער גיט חיטים פאר א אתנן פאר א זונה אלס א אתנן און זי גייט און זי איז טוחן די חיטים און זי מאכט פון דעם סולת אף על פי כן איז די סולת אסור להקרבה פארוואס ווייל שינוי במקומו עומד שינוי איז נישט קונה איז מילא די סיפא שטימט מיט בית שמאי. לויט בית שמאי א שינוי נישט קונה, אין הכי נמי טביחה איז א שינוי, אבער ס'באלאנגט נישט צו אים, ממילא איז נישט דא קיין חיוב כפל. פרעגט די גמרא, גוט האסט מיישב געווען די סיפא, אבער אי הכי קשיא רישא ומציעתא לרב, ווייל סוף כל סוף אונז האבן דאך געזאגט כדי צו שטימען די ברייתא מיט רב האט מען געזאגט אז ס'רעדט זיך לאחר ייאוש, וועגן דעם לאחר ייאוש איז שטייט אין די מציעתא אז די גנב מוז צאלן כפל צו די לוקח ווייל ס'איז דא ייאוש מיט שינוי רשות, אבער טאמער ס'איז לאחר ייאוש פארוואס דארף די גנב וואס האט מוכר געווען צאלן ד' וה', ס'איז דאך שלו הוא מוכר, ייאוש קונה. אמר רב זביד, ער גייט אויך מיט דעם מהלך אז לעולם לא תיפוך און די סיפא גייט מיט בית שמאי, אבער צו מיישב זיין רב זאגט רב זביד לעולם כולה לפני ייאוש. פארקערט, טאמער ס'איז געווען ייאוש ביסטו גערעכט, דאמאלטס איז דא א פראבלעם, טאמער ס'איז דא ייאוש וואלט נישט געווען קיין ד' וה', שלו הוא טובח שלו הוא מוכר. נאר ס'רעדט זיך אז ער האט עס פארקויפט לפני ייאוש. איי טאמער האט ער עס פארקויפט לפני ייאוש האסט דאך געהאט א קשיא פארוואס דארף מען צאלן כפל צו די לוקח אין די מציעתא לכאו' ס'באלאנגט דאך נישט צו אים ס'נישט געווען קיין ייאוש ס'נאר דא שינוי רשות און שינוי רשות בלי ייאוש איז נישט קונה הכא במאי עסקינן אז ס'געווען שפעטער א ייאוש אבער נישט ברשות די גנב הכא במאי עסקינן שנתייאשו הבעלים בלוקח ולא נתייאשו בגנב ווען דער גנב האט עס געהאלטן נאך נישט געווען קיין ייאוש, נאך ער האט עס פארקויפט דעמאלטס איז געווען א ייאוש, איז ממילא יעצט אז מען גנב'ט עס פון די לוקח דארף מען צאלן כפל צו די לוקח ווייל וויבאלד ס'איז געווען א ייאוש לאחר שהגיע ליד לוקח דהוה ליה ייאוש צוזאמען מיט שינוי רשות איז ממילא די לוקח איז דאס קונה איז דאס א גונב פון די לוקח מוז צאלן כפל אבער די טאמער ס'איז א גונב פון די גנב, ווען ס'וואלט נישט געווען קיין גונב מן הלוקח, ס'וואלט געווען א גונב מן הגנב, אזוי ווי די פאל פון די רישא, דארף מען נישט צאלן כפל, ווייל וויבאלד ס'איז לפני ייאוש, ווייל קודם, בשעת ס'איז געווען ביי די גנב האט ער נישט מייאש געווען, באלאנגט עס נישט צו די גנב, אויב אזוי איז נישט דא קיין חיוב כפל צו די גנב. לייגט צו די גמרא ולא תימא דאס וואס די ברייתא זאגט אז ווען איז דא א דין פון כפל פאר די גנב שני דווקא ווען ער גנב'עט פון די לוקח און נישט ווען ער גנב'עט פון די גנב, לא תימא משום דבעינן ייאוש ושינוי רשות אז דווקא ביי לוקח וואו ס'איז דא ייאוש צוזאמען מיט שינוי רשות דעמאלטס באלאנגט עס צו אים און דעמאלטס איז דא כפל אבער ווען מ'האט געגנב'עט פון די גנב לאחר ייאוש וויבאלד ס'איז נאר דא ייאוש אליין זאג איך נישט אז ייאוש אליין איז קונה אזוי ווי ייאוש און שינוי רשות, ניין, ס'איז נישט אמת, אלא אפילו בייאוש לחודיה נמי קני גבי גנב, אפילו ייאוש אליין, מ'גייט ווי רב, ייאוש איז קונה ביי די גנב, ממילא טאמער בשעת די גנב האט עס געהאט איז געווען דא א ייאוש איז די גנב קונה און די גונב פון די גנב האט געדארפט צאלן כפל צו די גנב. איי פארוואס האט די ברייתא נישט געכאפט א פאל אז מ'דארף צאלן כפל אפילו צו די גנב, פארוואס האט נאר אנגעכאפט א פאל ווען מ'צאלט כפל צו די לוקח? ווייל אלא דלא משכחת דמשלמי תרוייהו, גנב ראשון וגנב שני, אלא בהכי, אונז האבן געוואלט אנכאפען א פאל ווי די גנב ראשון צאלט ד' וה' און די גנב שני צאלט כפל, די איינציגע אופן דאס איז מעגליך איז נאר באופן ווען ס'איז געווען גונב מן הלוקח און די ייאוש איז געווען בשעת ס'איז געווען ביי די לוקח, ווייל טאמער ס'איז געווען גונב מן הגנב און די ייאוש איז געווען בשעת ס'איז געווען ביי די גנב, איז די גנב שני וועט טאקע מוזן צאלן כפל ווייל די גנב ראשון איז קונה מיט ייאוש, אבער די גנב ראשון וואלט נישט געדארפט צאלן ד' וה' ווייל וויבאלד ער פארקויפט עס נאך ייאוש שלו הוא מוכר, איז די איינציגע אופן ווי מען קען זאגן אז ער איז מחויב ד' וה' איז ווען ער האט עס פארקויפט איז נישט געווען שלו ווייל ס'איז געווען קודם ייאוש און די ייאוש איז געשען נאך ער האט עס פארקויפט. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר, המוכר לפני ייאוש, א גנב האט עפעס גע'גנב'עט, און ער האט עס פארקויפט קודם ייאוש, רב נחמן אמר, חייב, ס'איז דא א חיוב ד' וה', הגם ס'איז לא אהנו מעשיו, די מכירה איז נישט קיין מכירה גמורה, ווייל שינוי רשות בלי ייאוש איז נישט קונה, זאגט ר' נחמן איך דארף נישט האבן קיין מכירה גמורה, ס'פעלט נישט אויס ס'זאל זיין נשתרש בחטא, כל זמן ס'דא א מעשה מכירה איז דאס גענוג. איז ר' נחמן אמר חייב, ר' ששת אמר פטור. ר' ששת האלט לפני ייאוש לא אהנו מעשיו, הייסט עס נישט קיין מכירה און ס'נישט דא קיין ד' וה'. ווען איז דא ד' וה'? דווקא לאחר ייאוש, וואס דעמאלטס איז אהנו מעשיו. רב נחמן אמר חייב ווייל ומכרו אמר רחמנא, די תורה זאגט וטבחו ומכרו, טאמער איינער האט עס פארקויפט, איז דא א חיוב ד' וה', והא זבין, ער האט עס דאך פארקויפט, לא שנא לפני ייאוש, לא שנא לאחר ייאוש, ס'איז נישט קיין נפקא מינה צו די מכירה איז א מכירה וואס איז אהנו מעשיו צו נישט, טאמער ס'איז דא א מעשה מכירה איז מען מחויב צו צאלן ד' וה'. איז ממילא לויט רב נחמן איז דא א חיוב ד' וה' סיי מוכר לפני ייאוש סיי מוכר לאחר ייאוש.

איז די טביחה האט אויפגעטון אז ס'קען קיינמאל נישט צוריקגיין צו די בעלים ווייל ס'איז דאך יצא מן העולם ס'איז דאך גע'שחט'ן איז הוא הדין מכירה איז דווקא ווען ס'איז אהנו מעשיו אז ס'גייט שוין נישט צוריק צו די בעלים ווייל ס'איז חל געווארן די מכירה ווייל ס'איז געווען א שינוי ווייל ס'איז געווען א ייאוש מיט א שינוי רשות איז רש"י מסביר. אז ס'קומט אויס אז ס'איז דא דריי שיטות, לויט רב די דין פון טביחה ומכירה רעדט זיך דווקא לפני ייאוש, ווייל לאחר ייאוש רב האלט שינוי קונה איז לאחר ייאוש, טאמער מ'וואלט פארקויפט אדער גע'שחט'ן איז שלו הוא טובח שלו הוא מוכר בכלל נישט געמאלט קיין ד' וה', איז לויט רב די איינציגע אופן פון ד' וה' איז דווקא קודם ייאוש און רב טאקע האלט אז מ'דארף נישט האבען אהנו מעשיו. רב ששת און רב נחמן דינגען זיך ביידע אויף רב, זיי האלטען אז אפילו לאחר ייאוש איז דא ד' וה', זיי האלטען נישט אז ייאוש איז קונה, און ממילא ס'נישט שלו הוא טובח ס'נישט שלו הוא מוכר, ייאוש איז נישט קונה און נאך ייאוש איז דא ד' וה', זיי דינגען זיך צו ס'איז אויך דא ד' וה' קודם ייאוש, צו מ'דארף אהנו מעשיו צו נישט, רב נחמן דארף נישט אהנו מעשיו און רב ששת דארף יא. אמר רב ששת מנא אמינא לה, ס'איז אביסל שווער צו מיר, וואס וואס הייסט מנא אמינא לה, אונז האבן דאך יעצט געזאגט אז רב ששת לערנט וטבחו או מכרו, ער לערנט מכירה פון טביחה, אזוי ווי טביחה איז אהנו מעשיו הוא הדין מכירה. זאגט די גמרא, וואס איז די מקור פון רב ששת? דתניא אמר רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה טבח ומכר משלם ד' וה', וואס איז די טעמא דקרא פארוואס די תורה איז מקפיד קנס'ן אויף טביחה ומכירה ד' וה', מפני שנשתרש בחטא. האט מען געזען רש"י פריער דף ס"ז נשתרש בחטא עשה שרשים כלומר נתחזק בחטא שקנאו ומהני מעשיו ביז יעצט האט ער עס געגנב'ט יעצט אז ער מאכט א טביחה און מכירה האט ער עס אינגאנצן קונה געווען און ער האט אויפגעטון אז ס'גייט שוין מער נישט צוריק צו די בעלים אדער דורך טביחה וואס איז גע'שחט'ן ס'איז יצא מן העולם אדער דורך א מכירה וואס די מכירה איז חל און ס'ווערט די לוקח, דאס הייסט ס'איז געווען א יאוש מיט א שינוי רשות, ווייל די גמרא איז מסביר, אימת, ווען איז דא נשתרש בחטא, אילימא לפני יאוש די מכירה געווען לפני יאוש, מי איכא נשתרש, ווי איז דא די נשתרש בחטא, לפני יאוש האט לוקח גארנישט קונה געווען, ס'איז נישט דא מער פון שינוי רשות, אלא לאו, ס'מוז זיין אז ס'רעדט זיך די מכירה געווען לאחר יאוש, און וועגן דעם איז דאס נשתרש בחטא, ווייל יעצט האט די לוקח צוויי קנינים, ס'איז דא א שינוי מיט א שינוי רשות מיט א יאוש איז ער קונה. זאגט די גמרא אמר רבא, פון דא האסטו נישט קיין ראיה, רב ששת האט נישט פון דא קיין ראיה, ווייל ווען רבי עקיבא האט געזאגט נשתרש בחטא האט ער נישט געמיינט צו זאגן אז אהנו מעשיו, ער האט געמיינט צו זאגן מפני ששנה בחטא. לעולם, דא רעדט מען אפילו לפני יאוש, און ס'איז טאקע נישט קנוי צו די לוקח, ווייל ס'איז נאר דא שינוי רשות, נישט דא קיין יאוש. אבער די תורה האט מחייב געווען ד' וה', מפני ששנה בחטא, ס'איז נישט גענוג אז ער האט גע'גנב'ט יעצט וויל ער גיין מאכן געלט פון דעם אויך און מאכן א מכירה איז נאך א עוולה איז וועגן דעם איז דא א חיוב ד' וה' אבער נישט ווייל ס'איז אהנו מעשיו. זאגט די גמרא תא שמע שטייט אין די פסוק וטבחו או מכרו האט די ברייתא גע'דרש'נט מ'האט געזען פריער די ברייתא מה טביחה שאינה חוזרת אף מכירה שאינה חוזרת אזוי ווי טביחה איז א זאך וואס מ'קען עס נישט צוריקברענגען ס'איז יצא מן הבעל ווייל ס'איז דאך גע'שחט'ן, ס'איז דאך טויט, מען קען עס נישט צוריק ברענגען, אף מכירה איז מען מחייב במכירה שאינה חוזרת, דאס הייסט אז ס'איז א מכירה גמורה וואס די לוקח איז קונה, אימת ווען איז דאס א מכירה שאינה חוזרת, אילימא לפני יאוש אמאי אינה חוזרת, די לוקח האט דאס גארנישט קונה געווען, ס'איז נישט דא קיין יאוש נאר דא שינוי רשות, אלא נאר לאחר יאוש זעט מען אז שמע מינה חיובא לאחר יאוש הוא, פון דעם וואס עס שטייט אז מען מוז האבן א מכירה שאינה חוזרת און דאס איז נאר שייך לאחר יאוש, איז א ראיה אז די חיוב ד' וה' ביי מכירה איז דווקא לאחר יאוש, אזוי ווי רב ששת, נישט ווי ר' נחמן. ענפערט ר' נחמן, תרגמה ר' נחמן, ניין, לעולם, ס'קען זיין אפילו א מכירה לפני יאוש, ס'מוז נישט זיין דווקא לאחר יאוש, איי וואס מיינט די ברייתא א מכירה שאינה חוזרת, פרט לשהקנה לו לשלושים יום, ס'איז טאקע לפני ייאוש, אבער די ברייתא קומט זאגען טאמער איז געמאכט א מכירה איך פארקויף עס דיר זאלסט קענען ארבעטען מיט דעם דרייסיג טאג און נאכדעם קומט עס צוריק אזא מכירה הייסט נישט ומכרו דאס איז דומה צו א שכירות און די תורה זאגט אז ד' וה' איז דווקא ומכרו אבער טאמער ס'איז געווען א מכירה לעולם הגם די מכירה איז טאקע נישט חל ווייל ס'איז נישט דא קיין ייאוש אף על פי כן האסטו עובר געווען אויף מכרו איז דא ד' וה'. זאגט די גמרא ואף רבי אלעזר סבר אזוי ווי ר' ששת אז חיובו לאחר ייאוש היא. אז ווען איז מען מחיוב פאר מכירה דווקא אזא מכירה נאך ייאוש וואס איז אהנו מעשיו. ווי זעהט מען דאס? דאמר רבי אלעזר. רבי אלעזר זאגט תדע איך וועל דיך ברענגען א ראיה שסתם גניבה ייאוש בעלים. סתם גניבה אפילו אן וויסן אז די נגזל האט מייאש געווען נעם איך אן אז ער ווייסט אז ס'איז גע'גנב'עט איז ער זיכער מייאש. פון ווי זע איך דאס? זאגט רבי אלעזר, שהרי אמרה תורה, טבח ומכר, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, יעדע מאל איינער איז טבח ומכר דארף ער צאלען ד' וה', פארוואס? דילמא לא אייאש, אפשר ער האט געגנבעט און די בעלים האט נישט מייאש געווען, און ממילא טאמער ער האט פארקויפט אן יאוש איז די לוקח נישט קונה ווייל ס'איז שינוי רשות בלי ייאוש איז ער נישט קונה, טאמער איז נישט קונה איז לא אהנו מעשיו, אויב אזוי פארוואס איז ער מחיוב ד' וה'? אלא לאו איז געדרונגען, זאגט רבי אלעזר משום דאמרינן סתם גניבה ייאוש בעלים היא, ווייל סתם גניבה איז ייאוש בעלים, און ממילא וויבאלד ס'איז דא א ייאוש איז דא א ייאוש און א שינוי רשות און וועגן דעם איז אייביג דא ד' וה' ביי מכירה, ווייל איך נעם אן בפשיטות אז טאמער ס'איז גע'גנב'עט איז דא א ייאוש, און טאמער ס'איז דא א ייאוש איז דא א מכירה. זעהט מען אז רבי אלעזר האט אנגענומען אז מ'איז נאר מחיוב ד' וה' א מכירה לאחר ייאוש, ס'מוז זיין אהנו מעשיו, טאמער ס'דארף נישט זיין ייאוש, אפילו לא אהנו מעשיו, דעמאלטס מהיכי תיתי אז ס'איז געווען א ייאוש, און דאס פרעגט די גמרא, פרעגט די גמרא ודילמא אף אגב דלא אייאש, פון ווי ווייסט רבי אלעזר צו ברענגען פון דא א ראיה סתם גניבה ייאוש בעלים, אפשר ביסטו מחיוב ד' וה' אפילו ווען ס'איז נישט געווען קיין ייאוש, אזוי ווי ר' נחמן. אמרי לא סלקא דעתך, ווייל דומיא דטביחה, ס'דארף זיין דומה צו טביחה, טבחו ומכרו, מה טביחה איז א זאך דאהנו מעשיו ווייל ער האט אויפגעטוהן מיט די טביחה האט עס מוציא געווען מרשות בעלים לעולם, אף מכירה מוז זיין אהנו מעשיו, ואי לפני ייאוש, טאמער דו זאגסט מ'האט מוכר געווען לפני ייאוש, מאי אהנו, ס'איז דאך נישט דא קיין מכירה וואס איז חל, ס'איז נאר דא שינוי רשות אן קיין ייאוש, איז בהכרח מוז זיין אז כדי צו מחיוב זיין ד' וה' האט רבי אלעזר געהאלטן ס'מוז זיין ייאוש, און ממילא מוז מען זאגן אז סתם גניבה ייאוש בעלים. פרעגט די גמרא, פיין, אפילו איך וועל זאגן טאקע אז כדי מחיוב צו זיין ד' וה' מוז זיין ייאוש כדי ס'זאל זיין אהנו מעשיו, אבער פון וואו זעהסטו סתם גניבה ייאוש בעלים? אפשר די תורה זאגט אז מ'איז מחיוב ד' וה' ביי מכירה ודילמא דשמעיניה דאייאש. ווען איז מען מחיוב ד' וה'? דווקא ווען מ'הערט בפירוש אז די בעלים האט מייאש געווען, און דעמאלטס טאקע איז אהנו מעשיו, אבער טאמער מ'האט נישט געהערט איז דארף מען חושש זיין אז ער האט נישט מייאש געווען איז טאקע נישט דא קיין ד' וה' איך זאג נישט סתם גניבה יאוש בעלים איז וואס איז די ראיה סתם גניבה יאוש בעלים אפשר דווקא בכהאי גוון ווען איך ווייס ער האט מייאש געווען בפירוש דעמאלטס איז דא א דין פון ד' וה' אמרי לא סלקא דעתך ווייל דומיא דטביחה שטייט וטבחו או מכרו איז ממילא מה טביחה לאלתר אזוי ווי טביחה די הלכה איז טאמער האט תיכף געשאכטן נאך די גניבה איז דא א דין פון ד' וה'. איז אויב אזוי מכירה מוז אויך זיין אזוי, אף מכירה מוז זיין אז אפילו ער האט פארקויפט לאלתר נאך די גניבה איז ער מחיוב ד' וה'. יעצט טאמער דו זאגסט מיר אז איך בין נאר מחיוב ד' וה' אויף מכירה נאר האב איך געהערט אז ער האט מייאש געווען דעמאלטס קענסטו מיר נישט זאגן אז לאלתר איז שוין דא א חיוב אויף מכירה, ס'ווענדט זיך טאמער מ'האט געהערט צו נישט. איז טאמער איך זאג אז מכירה לאלתר איז מחיוב מוז זיין ווייל לאלתר איז דא א יאוש ווייל סתם גניבה יאוש בעלים, פרעגט תוספות אבער ס'איז נאך אלץ נישט דומה צו טביחה ווייל טביחה אפילו לאלתר ממש האסט געגנבעט און א מינוט שפעטער האסטו געשחטן בין איך מחיוב ד' וה' ביי מכירה קענסטו נישט זאגן די זעלבע זאך אפילו איך זאג סתם גניבה יאוש בעלים אבער דאס איז נאר נאך די בעלים ווערט געוואר אז ס'איז גע'גנב'עט, די רגע ער ווערט געוואר אז ס'איז גע'גנב'עט איז סתם גניבה יאוש בעלים, אבער טאמער ער ווייסט נישט אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן איז עס א בחינה פון יאוש שלא מדעת, מ'פסק'נט יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, איז אויב אזוי איז נאך אלץ נישט דומיא מכירה צו טביחה, זאגט תוס' טביחה איז אויך נישט תיכף ממש מיד, ווייל ויש לומר דטביחה נמי אין דרך לטבוח לאלתר עד שיבוא לביתו. די נארמאלע שטייגער פון א טביחה, ער גייט אהיים און ער שעכט, נו, ביז ער גייט אהיים, בתוך כך מסתמא יודעים הבעלים, און טאמער די בעלים ווייסט, איז בהכרח האט ער מייאש געווען ווייל סתם גניבה יאוש בעלים, דאס איז די ראיה פון רבי אלעזר, כל פנים זעהט מען רבי אלעזר האט געהאלטן אזוי ווי רב ששת אז די חיוב ד' וה' איז דווקא לאחר יאוש ווען ס'איז אהנו מעשיו. אמר ליה רבי יוחנן, וויאזוי קענסטו זאגן רבי אלעזר אז מ'איז נאר מחיוב אויף ד' וה' אויף מכירה ווען ס'איז אהנו מעשיו און די מכירה איז חל לאחר ייאוש, גניבה בנפש תוכיח, איך וועל ברענגען א ראיה פון די פרשה פון מוכר איש ומכרו, די הלכה איז טאמער איינער גנב'עט א מענטש, גונב איש ומכרו, און ער פארקויפט אים, איז דא די פרשה ונמצא בידו מות יומת, יעצט, גניבה בנפש תוכיח שאין יאוש בעלים, ווייל א מענטש איז זיך נישט מתייאש על עצמו, איז דא רעדט מען, ער האט גע'גנב'עט א מענטש, ס'איז נישט דא קיין יאוש, און די תורה האט געזאגט אף על פי כן טאמער דו פארקויפסט אים, ביסטו מחיוב, איי די מכירה איז נישט קיין מכירה ס'איז לא אהנו מעשיו, זעהט מען אויף די מעשה מכירה אליין איז מען מחיוב, איז אזוי אויך ווען די תורה זאגט אז טאמער איינער האט געגנבעט וטבחו ומכרו, ער האט פארקויפט נאך די גניבה איז אפילו אזא סארט מכירה וואס איז לא אהנו מעשיו אפילו קודם יאוש. פרעגט תוס' וואס איז די צושטעל צו גונב אדם? דא ביי די פרשה פון גונב בהמה שטייט טבחו ומכרו, האט מען דאך מקיש געווען מכירה צו טביחה, אזוי ווי טביחה איז אהנו מעשיו אזוי אויך מכירה איז אהנו מעשיו, מה שאין כן ביי גונב איש דארט איז נישטא קיין היקש צו טביחה איז אנדערש. זאגט תוס' דא אויך ביי בהמה איז אויך נישט קיין היקש, דהכא נמי לא איתקש לטביחה אלא בלא הקישא יליף לה, די גמרא האט צוגעשטעלט מכירה צו טביחה אן א היקש, סתם מ'זאל עס לערנען פון טביחה, אזוי ווי טביחה איז אהנו מעשיו איז הוא הדין מכירה איז אהנו מעשיו, אויף דעם טענה'ט רבי יוחנן אדרבה, אנשטאטס לערנען מכירה פון טביחה לערן מכירה פון מכירה, אזוי ווי ביי מכירת אדם איז דאס לפני יאוש הוא הדין דא, דארף מען פארשטיין טאקע פארוואס תוס' איז געווען אזוי פשוט צו אים אז ס'איז נישט קיין היקש, אפשר איז דאס יא א היקש, וטבחו או מכרו תוס' האט געהאלטן צו אייל תפיסה, ס'איז נישט קיין היקש, און מילא טענה'ט ער, אנשטאטס לערנען פון דא, לערן פון דארטן, פארוואס טאקע נישט דא קיין היקש? יש לעיין. זאגט די גמרא, על כל פנים זעהט מען מכלל דסבר רבי יוחנן, אז דווקא לפני יאוש חייב, אז זעהט מען פון רבי יוחנן אז על כל פנים לפני יאוש איז מען מחויב, ווייל רבי יוחנן טענה'ט אז איך דארף נישט האבן קיין אהנו מעשיו, אפילו א מכירה פון א בהמה לפני יאוש איז מען מחויב ד' וה' פיין, זעה איך אז ער האט געהאלטן אז מען דארף נישט קיין יאוש, אבער די שאלה איז לאחר יאוש מאי, וואס וואלט ר' יוחנן געהאלטן לאחר יאוש, צו זאגט ער אז לאחר יאוש דעמאלטס איז יאוש קונה אזוי ווי רב, און טאמער יאוש איז קונה איז דאך נישט דא קיין ד' וה', שלו הוא מוכר, אדער ניין, ער האלט נישט אז יאוש איז קונה, איז אויב אזוי כל שכן לאחר יאוש איז דאך א חיוב ד' וה', ווייל דעמאלטס איז דאך אהנו מעשיו, ער איז מחדש מען דארף נישט קיין אהנו מעשיו, אבער לאחר יאוש כל שכן ביסט מחויב, אדער ניין ער האלט ווי רב אז לאחר יאוש שני איז קונה, לאחר יאוש יאוש איז קונה און ס'איז נישט דא קיין ד' וה', שלו הוא מוכר. זאגט די גמרא ס'איז א מחלוקת ר' יוחנן ריש לקיש, ר' יוחנן אמר חייב ריש לקיש אמר פטור, ר' יוחנן אמר חייב, ווייל חיובו פון מוכר איז ביין לפני ייאוש ביין לאחר ייאוש, און איך זאג נישט אז ייאוש איז קונה, ריש לקיש אמר פטור, חיובו איז דווקא לפני ייאוש הגם ס'איז לא אהנו מעשיו, אבל לאחר ייאוש קנה, ער האלט ווי רב אז ייאוש איז קונה, אויב ייאוש איז קונה איז נישטא קיין ד' וה', שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר, על כל פנים האט מען דא א מחלוקת רבי יוחנן און ריש לקיש צו ייאוש איז קונה צו נישט, רבי יוחנן האלט ייאוש אינו קונה ריש לקיש האלט ייאוש איז קונה, איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש, ס'דא א הלכה גנב והקדיש, איינער האט געגנב'עט א בהמה, ער האט עס מקדיש געווען צו הקדש, ואחר כך טבח, איז די הלכה משלם תשלומי כפל, וויבאלד ווען ער האט געגנב'עט די בהמה פון א הדיוט, צאלט ער דאך כפל אויפן גניבה, ממילא איז ער מחיוב כפל צו די הדיוט, אבער ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ווייל ווען האט ער עס גע'שחט'ן? נאך די הקדש, האט ער גע'שחט'ן א בהמה וואס באלאנגט צו הקדש, איז דאך דא א פסוק, ישלם שניים לרעהו, כפל צאלט מען נאר צו הקדש. זאגט רש"י, אויב ס'נישט דא קיין כפל איז נישט דא קיין ד' וה', ווייל ד' וה' איז נישט קיין נייע תשלומין, ד' וה' פון ווי נעמט זיך די חיוב תשלומין ד' ביי שה? ס'איז די קרן, די כפל מיט נאך צוויי, ביי שור מיט נאך דריי, על כל פנים די חלק פון די ד' איז די כפל.

איז פרעגט רבי יוחנן, אימת, וואס איז דא פשט אין די ברייתא, די הקדש ווען האט ער עס מקדיש געווען, אילימא לפני יאוש, ער האט גע'גנב'עט און פאר יאוש האט ער מקדיש געווען, נו אויב אזוי מי קדוש, איז די הקדש נישט חל, איז ממילא ווען ער שעכט, שעכט ער נישט הקדש, ער שעכט נאך, ער שעכט נאך אלץ פון די בעלים, ווייל די הקדש איז נישט חל געווען, שטייט אין פסוק, איש כי יקדיש את ביתו קודש אמר רחמנא, מה ביתו שלו אף כל שלו,

איז משמע אבל לא הקדיש, ווען ער וואלט נישט מקדיש געווען, אין די אופן וואס מען רעדט יעצט אז ס'איז געווען לאחר ייאוש, איז טבח משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ואי סלקא דעתך ריש לקיש אז ייאוש איז קונה, איז אפילו ער האט עס גע'שחט'ן ווען ס'איז געווען זיינס פאר, אפילו ער האט עס גע'שחט'ן אן מקדיש זיין, אמאי משלם, טאמער יאוש קונה קומט אויס שלו הוא טובח שלו הוא מוכר, זאל דער גנב נישט מחיוב זיין ד' וה' אפילו ער האט נישט מקדיש געווען, און וויבאלד ס'שטייט דווקא ווען ער האט מקדיש געווען איז ער פטור פון ד' וה' ווען ס'וואלט געווען ביי אים וואלט ער מחיוב געווען, איז א ראיה אז יאוש אינו קונה. ענטפערט די גמרא ניין, לעולם רעדט זיך דא אז ער האט עס מקדיש, לעולם רעדט זיך דא אז ס'נישט געווען קיין יאוש, און וויבאלד ס'נישט געווען קיין יאוש ווען ער וואלט עס גע'שחט'ן, וואלט ער געווען מחיוב ד' וה'. איי אויב ס'איז לפני יאוש, וויאזוי איז די הקדש חל? אמר ליה זאגט ריש לקיש הכא במאי עסקינן כגון שהקדישו בעלים ביד גנב. נישט אז די גנב האט עס מקדיש געווען, די גנב קען טאקע נישט מקדיש זיין ווייל די קודם יאוש איז דאך אינו שלו. דא רעדט מען אז די בעלים האט עס מקדיש געווען נאך די גנב האט עס געגנב'עט. פרעגט די גמרא מי קדוש? טאמער ס'איז ברשות הגנב קען די בעלים מקדיש זיין? והאמר רבי יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינן יכולים להקדיש, די גזלן קען נישט מקדיש זיין זה לפי שאינו שלו, און די בעלים קען נישט מקדיש זיין זה לפי שאינו ברשותו, איז וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז די בעלים האט מקדיש געווען נאך די גניבה ס'איז דאך אינו ברשותו? זאגט די גמרא אין הכי נמי רבי יוחנן האלט אזוי אבער ס'איז דא חולקים, אמרי הוא דאמר כצנועין, ריש לקיש האלט אזוי ווי די צנועין, דתנן, הצנועין מניחין את המעות ואומרים כל הנלקט מזה יהא מחולל על מעות האלו ס'דא א הלכה פון כרם רבעי טאמער איינער האט א כרם, די פערטע יאר, די ערשטע דריי יאר איז ערלה, ס'איז אסור באכילה, די פערטע יאר איז עס רבעי ס'איז מותר באכילה אבער דווקא בירושלים, אזוי ווי מעשר שני, טאמער ווילסט עס עסן חוץ אין ירושלים, מוזטו עס פודה זיין, טאמער האסט נישט פודה געווען ביסטו עובר אן איסור, איז הצנועין, די ערליכע אידן, די חסידים, זיי ווילן נישט א מענטש זאל נכשל זיין מיט זייער פירות, האבן זיי מורא אז איינער וועט קומען נעמען פון זייער כרם וואס איז רבעי און עסן חוץ ירושלים און עובר זיין א איסור, איז ממילא טוען זיי א תקנה, זענען מניח מעות, און זיי זאגן, כל הנלקט מזה, יעדע טאג טאמער איינער האט לוקט געווען פון מיין כרם, יהא מחולל על המעות האלו, זאל די קדושה אראפגיין פון די פירות און ארויפגיין אויף די מעות, און אזוי זענען די פירות נפדה, און ס'איז נישט חל קיין דין פון רבעי אויף די פירות. על כל פנים, וויאזוי קענען זיי מאכן אזא פדיון, ס'איז דאך נישט ברשותם, דא רעדט מען נאך איינער האט שוין לוקט געווען פון די כרם, זאגן זיי אז די קדושה זאל אראפגיין, האט די גמרא געהאלטן אז טאמער דו האלטסט אז מען קען מען קען נישט מקדיש זיין א זאך וואס איז נישט ברשותו הוא הדין מען קען נישט פודה זיין קדושה פון רבעי טאמער ס'איז נישט ברשותו ס'איז די זעלבע זאך איז וויבאלד איך זעה די צנועין געהאלטן מען קען יא פודה זיין ווען ס'איז נישט ברשותם איז הוא הדין זיי האלטן אז מען קען מקדיש זיין שלא ברשותם אזוי האט ריש לקיש געהאלטן ממילא דא רעדט זיך אז איינער האט גע'גנב'עט א בהמה איז ער מחויב כפל צו די בעלים יעצט די בעלים האט עס מקדיש געווען הגם ס'אינו ברשותו העלפט עס אזוי ווי די צנועין, יעצט באלאנגט עס צו הקדש, נאכדעם האט ער געשחט'ן האט ער געשחט'ן פון הקדש, ביי הקדש איז נישט דא קיין דין פון ד' וה'. פרעגט די גמרא, טאמער דו זאגסט מיר אז די בעלים האט עס מקדיש געווען, אויב אזוי פארוואס צאלט ער אפילו כפל, והרי חזרה קרן לבעלים, די הלכה איז טאמער איינער גנב'עט פון א בעלים און פאר עדים קומען האט ער צוריקגעגעבן די גניבה צו די בעלים. און נאכדעם קומען עדים זאגן אז ער האט גע'גנב'עט, איז נישט דא קיין חיוב כפל, ווייל דער פסוק שטייט אם המצא תמצא בידו הגניבה דעמאלטס ישלם שניים, אבער טאמער ווען עדים זענען געקומען איז נישט געווען בידו הגניבה, ס'איז שוין געווען צוריק געגעבן, איז נישט דא קיין כפל. איז דא, טאמער דו זאגסט מיר אז די בעלים האט עס מקדיש געווען, און ער קען מקדיש זיין, איז קומט אויס די רגע אז ער איז מקדיש איז די בהמה ברשות הקדש, ס'איז שוין נישט די בעלים, יעצט באלאנגט עס צו הקדש. איז אפילו די גנב האט עס נישט געגעבן צו הקדש, ס'ליגט ביי די גנב אין חצר, דאס הייסט געליגן ברשות הקדש, ווייל ביי הקדש איז דא א יסוד כל היכא דאיתא, בי גזא דרחמנא איתא, איז דאס כאילו די גנב האט עס צוריקגעקערט צו די בעלים, וואס די בעלים היינט איז הקדש, אויב אזוי איז נישט דא קיין חיוב כפל אויך נישט, איז פארוואס שטייט ער איז מחויב כפל, טאמער דו זאגסט מיר אז ס'רעדט זיך די בעלים האט מקדיש געווען, זאל נישט זיין קיין חיוב כפל. ווייל ס'איז דא א חזרה צו די בעלים, איז דאס פרעגט די גמרא, פרעגט די גמרא והרי חזרה קרן לבעלים, ענטפערט די גמרא ס'וועט ריש לקיש זאגן ס'רעדט זיך כשעמד בדין אז פאר די בעלים האט מקדיש געווען איז שוין עדים געקומען און געזאגט אז דער גנב האט גע'גנב'עט און בית דין האט גע'פסק'נט און ממילא איז שוין חל געווארן א חיוב כפל נאך פאר די הקדש, אויב אזוי איז מען מחויב כפל. פרעגט די גמרא היכי דמי, וואס איז געווען די פאל פון עמד בדין, אי דאמרי צא תן לו, טאמער עדים זענען געקומען צו עמד בדין און בית דין האט גע'פסק'נט פאר די גנב צא תן לו גיי גיב צוריק די קרן מיט די כפל צו די בעלים, איז אויב אזוי מאי איריא הקדיש, פארוואס זאגט די ברייתא אז מען דארף נישט צאלן ד' וה'. טאמער ער האט געשאכטן נאך מ'האט מקדיש געווען, ריש לקיש זאגט דאך אז די בעלים האט מקדיש געווען אפילו לא הקדיש, אפילו די בעלים האט קיינמאל נישט מקדיש געווען, נמי לא ליחייב, ס'זאל די גנב נישט זיין מחויב אויף די טביחה, פארוואס? דאמר רבא, טאמער בית דין פסקנט פאר די גנב צא תן לו, גיי צאל אפ די גניבה,

איז האט מען שוין געענדיגט דא מיט די גאנצע פרשה פון די גניבה, ס'איז טאקע געווען א גנב, בית דין האט אפגע'פסק'נט אז די געלט וואס דו האסט באלאנגט צו יענער, גיי צאל אים, איז שוין געענדיגט די פרשה פון די גניבה, יעצט דער גנב כל זמן ער צאלט נישט האט ער א פקדון בידו וואס איז יענעמ'ס געלט, אבער די גניבה איז אפגעענדיגט, טאמער ער גייט יעצט און ער שעכט איז דאס א נייע מעשה גניבה. ווייל די פרשה פון גניבה האט זיך געענדיגט, טאמער ס'איז א נייע מעשה גניבה, דא דאס איז א גזילה נישט קיין גניבה, ער שעכט עס אינמיטן טאג דאס איז א גזילה, און ביי גזילה איז נישט דא קיין דין פון ד' וה', ממילא נאך בית דין פסק'נט צא תן לו איז נישט דא קיין דין פון ד' וה'. טאמער בית דין האט נישט געזאגט צא תן לו, זיי האבן געזאגט חייב אתה ליתן לו, איז דעמאלטס טבח ומכר איז יא משלם תשלומי ד' וה', מאי טעמא? כיוון דלא פסקה מילתא. ווען מען זאגט צא תן לו, דאס איז אפגע'פסק'נט לגמרי אז ס'באלאנגט די געלט צו די נגזל, איז שוין געענדיגט די גאנצע גניבה, אבער ווען זיי זאגן חייב אתה ליתן לו, איז דאס נישט קיין גמר דין אינגאנצן, די ראשונים זענען מסביר, בעצם איז דאס א גמר דין, אבער די גנב מיינט אז בית דין דארף נאך מעיין זיין אין די שאלה, ווען זיי זאגן צא תן לו, דאס הייסט אונז האבן שוין נישט וואס מעיין צו זיין, אונז זענען קלאר געקומען צו א פסק אז זאלסט אים צאלן, חייב אתה ליתן לו, איז מיינט ער אז ס'איז נאך אלץ דא מקום לחקור צי מ'קען אפשר חוזר זיין פון די פסק, איז ממילא איז דאס נמשך די גניבה, ס'הייסט נאך נישט ס'איז געענדיגט די גניבה, איז אויב אזוי אכתי גנב הוא, און יעצט טאמער ס'איז טבח ומכר, עס איז נישט קיין נייע גזילה, עס איז נאך אלץ א חלק פון די ארגינעלע גניבה, און אז די ארגינעלע גניבה איז געווען א גניבה און נישט קיין גזילה איז דא א דין פון ד' וה', איז ממילא פרעגט די גמרא וואס זאגסטו מיר ס'רעדט זיך אז עמד בדין, אבער טאמער עס איז צא תן לו איז דעמאלטס זאל נישט זיין קיין חיוב ד' וה' אפילו עס איז נישט געווען קיין הקדש, זאגט די גמרא לא צריכא דאמרי ליה חייב אתה ליתן ליה אין הכי נמי, ס'רעדט זיך נישט צא תן ליה, ס'רעדט זיך חייב אתה ליתן ליה, ממילא איז יא דא ד' וה' ווען נישט הקדש, איך דארף פארשטיין וואס איז די שקלא וטריא, טאמער איז געוויסט אז רבא איז מחלק צווישן צא תן ליה און חייב אתה ליתן ליה מהיכי תיתי ריש לקיש זאל נישט לערנען אז ס'רעדט זיך חייב אתה ליתן ליה, וואס איז געווען די קשיא וואס איז די תירוץ? די תירוץ איז אז די גמרא האט געהאלטן אז. ריש לקיש איז א גרויסער דוחק, קודם כל מוזטו מוקים זיין עמד בדין, און דאס אליין איז נישט גענוג, מ'מוז זאגן ס'איז עמד בדין, און מ'האט נישט געזאגט צא תן ליה, מ'האט געזאגט חייב אתה ליתן ליה.